פאר די הייליגע יום טוב שבועות זמן מתן תורתינו א צייט וואס מ'גייט מקבל זיין די תורה פונדאסניי די הייליגע באשעפער האט געגעבן די תורה האט ער געגעבן די תורה פאר אידישע קינדער דורך משה רבינו. דער אייבערשטער האט געקענט געבן די תורה פאר אידישע קינדער גלייך פאר אידן. וואס דארף מען א מעקלער אינמיטן, גיי זאג פאר די אידן, די אידן זאגן צוריק, און גיי צוריק צו די אידן, און וישב משה אל השם. צו ווייזן. אויב מען וויל מקבל זיין די תורה דארף מען האבן א צדיק. קען נישט גלייך נעמען די תורה פונעם אייבערשטן, מען מוז גיין דורך א צדיק, דורך משה רבינו. אז מען איז מקושר צו א צדיק, מען גלייבט אין א צדיק, און מען הערט וואס ער זאגט, דעמאלט קען א מענטש זוכה זיין צו קבלת התורה. די אייבערשטער האט געהאלפן אז מיר זענען מקורב צום רעבן. מען לערנט די הייליגע רעבעס ספרים, חיזוק פון רעבן. עס קומט יום טוב שבועות, ווייס איך ווי אזוי צו נעמען די תורה. האב איך א שייכות מיט די תורה.

זענען מיואש פון דעם. תורה איז געמאכט געווארן פאר די דיינים, פאר די רבנים, פאר די משגיחים, פאר די מגידי שיעורים, כ'ווייס נישט, פאר די ערשטע קלאסיגע מענטשן. פאר די וואס האבן געלט און קענען זיך ערלויבן בני תורה איידעמער. איך קען עפעס איך קען עפעס געבן קעסט? איך האב א משפחה, דארף מען ארבעטן א גאנצן טאג פון צופרי ביז ביינאכט, איך קען אויך האבן א שייכות מיט תורה? איך קוק אין די צעטלעך שבת אויף די טישן. יא, איך זעה א שיינע ווארט דא, א שיינע ווארט דארט. חומש, חמשה חומשי תורה, נביאים, כתובים, ששה סדרי משנה, בבלי, ירושלמי, ברייתות, תוספתות, הלכה, מדרשים. האט צו מיר? קומט זיך צוזאם אלע חסידות, קומט מען זיך צוזאם שבועות, ביים רבי'ן איז דאך געווען א צייט פון קומען צום רבי'ן, מ'קומט זיך צוזאם ביי אלע חסידות קומט מען זיך צוזאם. וואו גייען די בחורים? אין בעק פון בית מדרש, מ'רייכערט אפ א גאנצע נאכט ציגרעטלעך. פארוואס? וואס דען זאל איך טון? האסט עפעס בעסערס אמאל צו טון?

מוהרא"ש זאגט, שבועות ביינאכט, שטייט דאך אין זוהר הקדוש אז רבי שמעון בן יוחאי האט גענומען די תלמידים די הייליגע חברים, און מען האט זיך צוזאמגעזעצט און מען איז געגאנגען פון איין פרשה צום צווייטן פרשה צו די דריטע פרשה, ביז מען האט געענדיגט אלע פרשות איז מען געגאנגען צו נביאים, פון נביאים צו כתובים, ס'איז תיקון ליל שביעית, תיקון ליל שבועות פון די ערשטע פסוק יעדע פרשה, די לעצטע פסוק פון יעדע פרשה. ס'נעמט נישט לאנג, די ערשטע פסוק פון ברא בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ נח מצא חן בעיני השם אלה תולדות נח אזוי גייט מען פסוק פסוק וואס די זאך פון תיקון ליל שבועות זעסט איינער עפענט אויף א וויין געשעפט שטעלט ער ארויס אדווערטייזמענטס סגייט זיין די און די טאג א וויין טעיסטינג מגייט אויסשטעלן וויין ווער סוויל קומען פארזוכן פון אלע סארטן פלעשער וויין. אפשר ווילסטו קויפן? אפשר אפשר וועט דיר אנשמעקן עפעס א באטל וויין? איינער עפענט א בעיקערי? ס'גייט זיין איין טאג א טעיסטינג, מ'גייט געבן צו פארזוכן די זויערע חלה, היינט איז געווארן א ארטיקל סאוער דאו. ווי מער ס'איז נישט געלונגען אלץ מער געלט קען מען בעטן פאר דעם. מ'שטעלט ארויס א גאנצע טיש, ווער וויל קומען, ס'איז אומזיסט. ס'איז אומזיסט, אויב ס'געשמעקט דיך מארגן דארפסטו שוין באצאלן פאר דעם. א רעפטל, בקיצור וויאזוי גייט דאס טעיסטינג? שבועות ביינאכט שטעלט מען אוועק א תורה מעניו. רבותי קומטס טעיסטן די תורה, נעם א פסוק פון בראשית, א פסוק פון שמות, א פסוק פון במדבר, נעם א פסוק פון ישעי', נעם א פסוק פון שופטים, גיי דורך, גיי דורך די תורה. אפשר טוט עס שמעקן. מענטשן ווילן אבער נישט לערנען ווייל איך פארשטיי נישט קיין לערנען און איך פארגעס לערנען און איך בין זייער פארנומען צו ברענגען פרנסה און איך האב א שווערע שטוב און איך מוטשע מיך מיט א קינד און איך מוטשע מיך מיט א דאס מיט א יענץ. דער רבי האט דער רבי האט פאר אונז א וועג. דער רבי זאגט נעם א משניות נעם א גמרא הייב אן זאגן די ווערטער. זאגן די ווערטער דארפסט נישט פארשטיין. דער רבי זאגט די נשמה פארשטייט, דער רבי זאגט די עיקר תורה איז פאר די נשמה, אזוי זאגט דער רבי, די עיקר תורה איז פאר די נשמה, און דער רבי זאגט אז מ'וועט ארויף גיין אויבן אין הימל אויף יענע וועלט, וואס א מענטש האט געלערנט וועט דער אייבערשטער אים אויסלערנען נאך, און אז ער האט נישט פארשטאנען וועט ער געבן צו פארשטיין. קומט אויס קבלת התורה דאס איז נישט געמאכט געווארן נאר פאר די רב אדער פאר די דיין, יעדע איד קען זוכה זיין צו לערנען, יעדע איד קען זוכה זיין צו דורך גיין די גאנצע תורה, צו דעם דארף מען האבן משה רבינו, צו דעם דארף מען האבן דעם צדיק, אזוי סאך בחורים, אזוי סאך אינגעלייט וואלטן זיך אזוי מחיה געווען ווען זיי קענען ווען לערנען, אבער ס'איז נישט פאר מיר. ווער זאגט ס'איז נישט פאר דיר? פרוביר עס אויס. הייב היינט אן, יעצט, מ'האלט יעצט ראש חודש סיוון, הייב היינט אן משניות, נעם א משניות, מסכת ברכות, הייב אן לערנען, און אז דו פארשטייסט נישט, גיי ווייטער, זאג די הייליגע ווערטער פון משניות, נעם א גמרא, מסכת ברכות, הייב אן די הייליגע גמרא, מאימתי קורין את שמע. זאג די ווערטער אז דו פארשטייסט נישט. בעט די אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל פארשטיין די לערנען. איך וויל פארשטיין די הייליגע תורה. דער רבי זאגט אז צום סוף עפנט זיך אויף די קאפ, מ'הייבט אן צו פארשטיין. ס'קומט אזא הייליגער יום טוב שבועות, דאס האט א שייכות מיט מיר אויך. דאס איז נישט געמאכט געווארן נאר פאר די רב. יעדער איינער קען זוכה זיין צו לערנען. מענטשן טוען אלעס אין די וועלט צו זיין פרייליך, אלעס, ער בויעט א הויז, אפשר וועל איך זיין פרייליך, אפשר איך וועל בויען א פּול, איך וועל האבן מיין אייגענע סווימינג פּול, איך וועל אפשר זיין פרייליך, איך גיי מיר קויפן א נייע קאר, אפשר דאס וועט מיך גליקליך מאכן, איך גיי, איך גיי מאכן א וואטערפאל, אפשר מענטשן וועלן קומען קוקן אויף מיר, מענטשן וועלן זען איך בין עפעס. איך גיי איבערפעינטן, איך גיי לייגן מאלדינגס, איך גיי לייגן לייטס, איך גיי לייגן דימ לייטינג, איך גיי. עסטו גוט קוקן, א מענטש, אלעס וואס א מענטש טוט, א מענטש ווייסט עס נישט קען זיין, ער מוז עס האבן, ער מוז עס האבן, וואס מוז עס האבן? איך בין נישט פרייליך אין לעבן, איך בין נישט גליקליך אין לעבן, איך וויל פילן. א טעם אין לעבן. אלעס וואס א מענטש טוט, ער וויל זיין פרייליך, ער וויל פילן א טעם אין לעבן, ס'העלפט נישט. ס'העלפט פאר א וואך, צוויי, דריי. ווי לאנג איז א מענטש, ווי לאנג איז א מענטש פרייליך מיט זיין נייע הויז? האסט שוין געמאכט א חנוכת הבית, די רב איז שוין געקומען, די דיין איז שוין געקומען, מ'האט געמאכט צוויי חנוכת הבית, מער א ערנסטע מיט די היט און רעקל פאר די רב, און נאכדעם מער מיט חברים, ווייסט איך מיין, זאל זיין אזוי, זאל זיין א נאכט. אביסל גרילן און אביסל, שוין וואס יעצט? יעדער איז שוין אהיים שוין אויסגעלאשן די לעקטער, וואס יעצט? איך וויל זיין פרייליך, איך וויל זיין גליקליך, איך בין נישט פרייליך, וואס קען איך טון צו זיין פרייליך? איך גיי יעצט זאגן אז מען פארט דארט און דארט אוועק, דארט און דארט איז אזא פלאץ, איך גיי פארן קיין דובאי, יא האסט געהערט פון דעם? איך גיי פארן אויף דובאי, איך האב א בחור אין ישיבה יעצט אויך אהין געפארן.

לאמיך זעהן וואס טוט זיך אין די וועלט, זאלן זעהן מענטשן וואס טוט זיך אין די וועלט פון מיר. ס'מאכט פרייליך א מענטש, מאכט נישט פרייליך. א מענטש נעמט די גמרא, א מענטש נעמט א משניות, זעצט זיך אינדערהיים א אינגערמאן נאך א טאג ארבעט, האט שוין געארבעט, איז שוין אהיימגעקומען, האט שוין געהאלפן לייגן שלאפן די קינדער, האט שוין גערעדט צו זיין ווייב אביסל, און האט שוין געגעסן, האט שוין געשמועסט, יעצט נעמט ער זיין גמרא, די גאנצע וועלט איז געענדיגט, ער זעצט זיך מיט די גמרא, אוי וואסערע טעם מען פילט אין דעם. אוי וואסערע טעם, מען קען עס נישט מסביר זיין פאר א מענטש, א מענטש זיצט ביי זיך, האט א שווערע טאג, מארגן ווארט אים א קאורט, און עס ווארט אים נאכדעם א טויזענט זאכן, ער גייט זיך יעצט אביסל נעמען די גמרא, ער גייט זיך אביסל אזוי ווי אוועק לויפן פון די וועלט, און באהאלטן ערגעץ אין א גוטע גוטע פלאץ ווי מען קען זיך באהאלטן די גמרא, אה! אלע טעמים פילט מען זיך אזוי ווי מען שפירט דאך דעם אייבערשטן אליין, דעם אייבערשטן אליין שפירט מען. קומט די יצר הרע, קומט מאכט דיך חוזק, אה, הייסט נישט געלערנט, אה, ברסלב'ער, אה, אה, מען שרייט נאך, איך בין אנגעקומען דא שוין, א גאנצע חברה קינדער ווארטן מיך אפ אינדרויסן, ברוך השם, אין וויליאמסבורג אויך, מען שרייט מיך נאך, גוטע קינדער, ערליכע קינדער, גוטע קינדער, גוטע סחורה, אין שטאט אויך איז לעצטנס ברוך השם, מען גרייט אן די קינדער,

ס'קומט יעצט שבועות, לאמיר זיך בארעכענען, לאמיר שוין אפלאזן אלע נארישקייטן, ליצנות מיט, שוין גענוג געהערט ליצנות, מען דארף גוט תשובה טון, בעטן דעם אייבערשטן אז די אלע ליצנות זאלן ארויסגיין פון א מענטש, יעצט זאל איך נעמען שוין די משניות, יעצט זאל איך נעמען די גמרא, א מענטש דארף שוין נישט קיין שכר נאכדעם, עס איז אן אנפאנג, ווילאנג מען איז נישט מקורב צום רבי'ן, האט געלערנט, כ'וועל האבן גן עדן אויף דעם. איך זיך ארום לשמה שלא לשמה ער קומט אן צום רבי'ן מען נעמט דעם דרך הלימוד דארף נישט קיין שכר דארף נישט גארנישט ווייסט מיין שכר איז לאמיך לערנען נאך א דף גמרא לאמיך לאמיך זאגן נאך א דף גמרא לאמיך לערנען נאך א פרק משניות לאמיך לאמיך לערנען א שיעור אין מדרש א שטיקעלע מדרש יעדן טאג ער לייגט זיך אריין סטיקערס אין אלע ספרים וויפיל מען קען אנקומען מען קען דאך נישט אנקומען צו סאך מען איז דאך פארנומען פאריאגט דאס איז מען זוכה יעצט די הייליגע יום טוב שבועות דער רבי האט דא ליקוטי מוהר"ן די ערשטע מעשה די ערשטע תורה און דער רבי שטעלט זיך אויף איך ווייס דאך ס'דא א אינטערסאנטע סוגיא אין בבא בתרא פלאי פלאים רבה בר בר חנה האט מגלה געווען דארט סודות נפלאים ואין פותר אותם. דער רבא בר חנה איז געקומען צום הייליגן רבי'ן אין חלום, ער האט געפרעגט פארוואס פארוואס נעמסטו נישט מיינע זאכן וואס איך האב מגלה געווען און און זיי מגלה פאר די וועלט וואס דא טוט זיך אפ? האט דער רבי אנגעפאנגען זאגן תורה שטיקל ביי שטיקל וואס הייליגער רבא בר חנה האט מגלה געווען. אינטערסאנט כ'האב די אלע מפרשי השס א פלא'דיגע זאך, וואס איך וואלט געוואלט פרעגן די די בעלי בתים פון פון וואס ארבעטן אויף שאטנשטיין און זיי קראצן אויס זיי ווייסן איך ווייס נישט וואס צו טון מיט די גמרות דארט, ארטסקרול האט מיר שיין געמאכט די שס, אראפ אוועק געלייגט יעדע גמרא שטימט. ס'קומט דארט שטיקלעך מהרי"ל. האסטו מורא צו צוצייכענען א שטיקל ליקוטי מוהר ן? האסטו מורא צו צוצייכענען א שטיקל ליקוטי מוהר ן? שעם דיך. יעצט ער ברענגט פון, נישט פון ראשונים אחרונים, פון תחתונים. עולם התחתון ברענגט ער פון מענטשן וואס מ'ווייסט נאכנישט וואס די מעשה מיט אים איז. ער האט ארויסגעגעבן א ספר. האסטו מורא צו ברענגען א שטיקל פון ליקוטי מוהר ן? לאמיר לערנען א שטיקעלע תורה פון הייליגן רבי, די ערשטע תורה דער רבי הייבט אן, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, דער רבי דע, זאלסט וויסן, כי על ידי התורה, א מענטש לערנט תורה,

די תפילות זענען פארקנאקט, זאגט דער רבי אז א מענטש לערנט תורה ווערן אנגענומען די תפילות, און די אלע בקשות שאנו מבקשים ומתפללים, און סך הכל צו באקומען חן וחשיבות. שוין און דער רבי גייט דא אריין א מורא'דיגע מורא'דיגע אריכות הדברים, לאמיר נאר ארויסנעמען אביסל וואס איז וואס איז נוגע וואס מ'קען יעצט אביסל רעדן. זאגט דער רבי, דאס איז פשט וואס רבא בר חנה זאגט דא אין בבא בתרא. רבא בר חנה פארציילט ער געווען ער געווען, ער האט געזען אויפן וואסער שווימט א שיף, און ס'קומט צו גיין א וועיוו, א וואל, און ס'וויל איבערדרייען דעם שיף, און די וואל, די וועיוו, האט אויסגעקוקט ווי א, האט אויסגעקוקט ווי א ווייסע פייער, און דער רשב ם זאגט דארט א ווייסע פייער א מלאך, אבער א מלאך מזיק. און די שיף איז שיער דערטראנקן געווארן, האט מען גענומען שטעקענעס, שטעקענעס וואס אויף דעם איז געווען אויסגעקריצט אקיה אשר אקיה, אנגעפאנגען שלאגן דעם מלאך, און די שיף איז געבליבן שווימען אויפן וואסער. דארף מען קוקען אין די מפרשי השס וואס זיי זאגען פשט אויף דעם. אבער דער רבי איז זייער שיין מסביר, דער רבי זאגט וואס די שיפעלע, די שיפעלע דאס די אידעלע, א אידעלע שווימט אויף א שיפעלע אין וואסער, דער רבי טייטשט אלעס אויס פונקטליך ווי עס ארבעט אין די פסוקים. און פלוצלינג קומט א וועיוו, ס'קומט א כוואליע וואס וויל נעמען דעם שיף, וויל נעמען דעם איד און אים נעבעך אראפ ווארפען אין שאול תחתית. און וואס איז די כוואליע? וואס איז די, וואס איז די וועיוו? זאגט דער רבי דאס איז א יצר הרע וואס איז זיך מסלבש במצוות, א יצר הרע וואס איז זיך מסלבש במצוות, און ער וויל אראפווארפן דעם איד, און די איינציגסטע עצה איז אז מען נעמט א שטעקן וואס איז אויפגעקריצט אויף דעם אקיה אשר אקיה, דאס גייט ארויף אויף די הייליגע תורה, ווייל די לוחות זאגן די חזל דאס האט אויסגעקוקט ווי א שטעקן, ארקאן וו. און מיט דעם קען מען שלאגן דעם יצר הרע, קען דער מענטש בלייבן ווייטער לעבן. וואס איז פשט פון די וואל וואס איז יצר הרע מלאך זאגט מוהרא"ש וואס ער זאגט איז אז מוהרא"ש פלעגט אסאך אסאך חזר'ן מיט אונז, יצר הרע קומט צו א מענטש, קומט אים אריינדרייען אין מחלוקת, ס'איז א מצוה צו קריגן אויף אים, איז א מצוה צו קריגן אויף אים. מחלוקת איז א זאך וואס הרג'ט די מענטש אינגאנצן. מחלוקת רייסט אויס די מענטש. די חזל זאגן אז געווענליך שטראפט מען א מענטש, נאר בית דין של מעלה בית דין של מטה, ס'דא געוויסע צייטן, צוואנציג יאר, דרייצן יאר. מחלוקת רייסט עס אויס אפילו קינדער, קליינע קינדער פון קריב שטארבן ווען ס'קומט מחלוקת. נישט דא נאך א זאך וואס שאדט פאר דעם מענטש ווי מחלוקת, נישט דא נאך א זאך וואס רייסט אפ דעם מענטש פונעם אייבערשטן ווי מחלוקת, אבער סתם אזוי מחלוקת, דער מענטש זאגט אקעי איך האב נישט קיין מחלוקת אבער לשם שמים, א מלאך מחלוקת, א ווייסע פייער, מען מוז קריגן, מען מוז דא אריינגיין אין מחלוקת, מען מוז שרייען, מען מוז מוחה זיין, מען מוז פארפירן, מען מוז זיך אפטיילן, מען מוז, מען מוז. די מענטש כאפט אבער נישט אז דו גראבסט זיך דא א גרוב בשאל תחתית מען גייט אוועק פונעם אייבערשטן מיט דעם. וואס איז די עצה צו געראטעוועט ווערן פון מחלוקת? וואס איז די עצה צו געראטעוועט ווערן פון די אלע זאכן? מען נעמט די שטעקן, מען נעמט די תורה, אז א מענטש לערנט תורה לשמה, פארן אייבערשטן, נעמען א משניות, לערנען גמרא, אז מען לערנט אויפן סדר דרך הלימוד, מען קען, אין דעם איז נישט שייך שלא לשמה. האסט דען כבוד פון דעם? וואסערע כבוד איז דא? מען וועט זיך לאכן פון דיר אז דו זאגסט. וואס צו זאגן?

ס'איז ממש תורה לשמה ווייל איך קען עס זאגן פארן אייבערשטן הייליגער באשעפער איך האב געענדיגט שס הייליגער באשעפער איך האב גענומען א גמרא ווייל איך וויל זיין א הערליכער איד איך האב גענומען א גמרא איך האב אנגעפאנגען לערנען ווייל איך וויל זיין הייליג ווייל איך וויל זיין אפגעהיטן פון די יצר הרע איך האב עס נישט וועם צו זאגן סדר דרך הלימוד איז ריין תורה לשמה געענדיגט משניות איך גיי נאכאמאל משניות וואס זאל איך טון מיט דעם

וועם זאל איך גיין זאגן אז איך האב געטון תשובה? וועם זאל איך גיין זאגן אז איך לערן תורה? וועם זאל איך גיין דערציילן איך וויל זיין א ערליכע איד? איך פארש... איך האב נישט קיין שום וועג, דאס איז די איינציגסטע וועג, איך שפיר א נאנטקייט צום אייבערשטן, איך נעם די גמרא, איך זאג אביסל גמרא, איך נעם א משניות, איך זאג אביסל משניות, איך נעם די הייליגע רבי'ס ספרים, איך פארשטיי די רבי'ס ספרים, עס פארשטייט זיך נישט גארנישט, ווען א מענטש זינדיגט מיט פגם הברית, ווערט אים אויסגעריסן זיין מח. ווי קען ער זיך קאנצענטרירן צו פארשטיין א תורה אין ליקוטי מוהר"ן, ווי קען ער זיך אין א תוספות, דער קאפ פליט אים אהער און אהין, מען הייבט אן טראכטן אזעלכע מחשבות אז מען איז שוין פארפאלן, מען הייבט אן טראכטן מחשבות פון וועלן ענדיגן די לעבן, דורך נארישע מחשבות קומט אריין א מענטש, א נארמאלער מענטש, א מוצלח'דיגער מענטש, פלוצלינג טראכט ער וויל אנטלויפן, פלוצלינג טראכט ער פון זיך פאר'סמ'ען, זיך פאר'סמ'ען, און בחורים אינגעלייט, מען געבט זיך איינער דעם צווייטן דאופ.

אלעס קומט ווייל מ'איז פוגם בקדושה און מ'איז פוגם מען היט נישט די אויגן מ'איז מפקיר די אויגן פון אינדרויסן זעה איך אויס ווי א שיינע איד און איך קוק איך קוק עבירות און איך פאל נאכאמאל אריין אין עבירות און מ'פארלירט אלעס ווען מ'נעמט דעם הייליגן רבינ'ס וועג מ'נעמט די גמרא מ'נעמט די משניות כ'הייב אן זאגן משניות כ'הייב אן זאגן גמרא איז דאך די בעסטע זאך ס'רייניגט אויס א מענטש ס'לויטערט אויס א מענטש. אפילו א מענטש זאל זיין צוגעקלעבט אין אמעריקע רופט מען עס עדיקטעד, קענסט נישט ארויס גיין פון דעם, ער איז עדיקטעד, אים דארף מען איך ווייס נישט וואס אים דארף מען איינשפארן, אבער דער רבי האט א וועג אוועקצונעמען יעדע מענטש פון יעדע עדיקשאן, אז דו נעמסט א גמרא אדער א משנה און דו זאגסט, זאג א גמרא, זאג א משנה, קיינער ווייסט נישט וואס איך טו, איך זיץ אינדערהיים, ווארט א אינגערמאן.

דער רבי האט פאר דיר א גוטע וועג, א גוטע וועג איז צו נעמען גמרא מיט תמימות ופשיטות נעמען משניות, וועסט אליינס קענען זאגן, וועסט אליינס קענען האלטן דרשות, וועסט אליינס קענען נאך זאגן פאר מענטשן זאלן עס טוהן, נישט דארפן נאך ראיות, נישט דארפן נאך ראיות אז ס'ארבעט. פרוביר עס אויס. מוהרא"ש האט זיך אלץ גרויס געהאלטן, וואס איז א תלמיד היכל הקודש? ער קומט אן ערגעץ. ער קומט אן צו א מיטינג, ער קומט אן צו, ער דארף איינעם טרעפן, ער גייט מאכן א אויל טשעינדזש, ער האלט אין די האנט א משניות, דאס איז א תלמיד היכל הקודש, ער האט זיין זיין טריטמענט, זיין זיין זיין, ער האט די משניות וואס גייט אים ברענגען צום אייבערשטן, אנברענגען צום אייבערשטן, עס קומט יעצט יום טוב שבועות, טייערע חברים, אנשי שלומינו.

וויפיל מאל האסטו געהערט פון א משגיח אז דו ביסט א פארפאלענער? וועסט קומען אן צום רבי'ן, וועסטו הערן, דער אייבערשטער האט דיך ליב, דער אייבערשטער האט דיך ליב. באלד גייסט צוריק צו דיין משגיח און עס וועט ער נאכאמאל זאגן, אה, מ'האט דיר איינגערעדט אין ברסלב אז דער אייבערשטער האט דיר ליב, ס'ליבט זיך עפעס אזוי, הא? זאלסט וויסן, זאלסט וויסן, און שוין, צוברעכן ווייטער, וועסטו נאכאמאל קומען צום רבי'ן, וועסט נאכאמאל הערן, דער אייבערשטער האט מיך ליב, און דער אייבערשטער האט ליב מיין תפילין, דער אייבערשטער האט ליב מיין פאות, דער אייבערשטער האט ליב מיין בארד. זעהן אינגעלייט קומען. דא אויך איז א אינטערעסאנטע זאך, דא איז דאך שוין קרית יואל, א הייליגע פלאץ האט מען עפעס געבויט. זעהסטו אינגעלייט זיך אנהויבן זיך שניידן זיך די בארד, וואס איז דאס א, עפעס א מאדערנע שטעטל? וואס איז דא? וואס איז די הייליגע בארד טאטשסטו? קיינער האט אים נישט געזאגט א בארד, קיינער האט אים נישט געזאגט א בארד איז עפעס א חשוב'ע זאך, איינער טוט א בארד איז א חשוב'ע זאך? איינמאל געהערט אין ישיבה אזא פון א בארד?

וועגן דעם נעמט ער אראפ די בארד. ווייל מען האט אים נישט געזאגט אז מען דארף א בארד, מען האט אים געזאגט פיצא. שוין. איז ער נאכאמאל צוריק געגאנגען צו ישיבה, האט ער נאכאמאל געהערט געהערט א גאנצע דרשה, נו, מיינסט אזוי ווען מען קען זיך עפעס אזוי, די אייבערשטער האט זיך עפעס אזוי ליב? און יא, מיינסט אזוי ווען מען קען זיך אזוי, מען קען גיין און קומען, די אייבערשטער האט אזוי ליב? איז ער זיך געטוהן, איך גיי און איך קום, דו גייסט און קומסט נישט, איך גיי און איך קום, ווי בין איך געגאנגען? אה, איך דארף וויסן ווי לאנג דאס נישט רייסן שטיקער פון דער וואס רייסן שטיקער פון דער רייס מיר די אדרער צו ברענט מיר די אדרער און דא האב איך געטראפן א רעב דער רעב זאגט מיר איך נעם מיט שנייס איך נעם א געמוד איך זאג מיט שנייס איך זאג געמוד איך זאג אין ערליך איד נעמען א משנה איך גיי ווערן אן ערליכע איד, איך גיי עסן א פיצא, און איך גיי מאכן א פאר ברכה, און איך גיי מאכן א נאך ברכה, און איך גיי פרעגן מיין דיין צו כ'זאל בענטשן אויכעט, איך גיי פרעגן די הלכות, און ס'גייט זיין חלב ישראל, און איך גיי זיין א ערליכע איד, גאר ערליכע איד וועל איך זיין. אה, נייע זאכן. שוין, אז מען רעדט פון פון איבעריגע זאכן און מען מאכט א נייע תורה, איז שוין אנדערע זאך, אבער ברוך השם אז מ'איז מקורב דא אין היכל הקודש. דו ווייסט אז מ'האט אמאל געטראפן רבי נתן עסן פיצא? ס'האט זיך געריישט, די גאנצע שטאט האט זיך געריישט. מ'האט געשריגן אויף אים, מ'האט אים געכאפט ביי דער מעשה.

פון רעסטוראנט אמאל געברענגט פאלאפל. אה, טאקע? כ'האב געוואוסט אז ס'איז נישט קיין כשר'ע פלאץ דאס. כ'האב אמאל געשלעפט א אינגערמאן צו מוהרא"ש, נאכדעם איז ער אוועקגעגאנגען, פרעג איך וואס ביסטו אוועקגעגאנגען? ווייל מוהרא"ש טרינקט קאליר סאדע. תאוות אכילה. סעלצער, סעלצער קען מען טרינקען, סעלצער אז מען טרינקט און מען טראכט נישט פונעם אייבערשטן איז אויך תאוות אכילה. וואס איז תאוות אכילה? מען רייסט זיך אפ פונעם אייבערשטן. מען טראכט נישט פונעם אייבערשטן, א מענטש לעבט מיט די אייבערשטן, ווער האט געזאגט וואס איז שייך תאוות?

אנהייבן קריגן מיט אים, אנהייבן קריגן מיט אים, און אפילו משפחות. משפחות. מען קריגט זיך מיט א טאטע, מען קריגט זיך מיט א ברודער, מען קריגט זיך מיט א שוואגער, און ס'איז אלעס לשם שמים, אלעס לשם שמים. וועסט לערנען אביסל תורה, ס'איז שוין נישט קיין צייט פאר מחלוקת, עס וועט דיך נישט אינטערעסירן קיין מחלוקת. אדער זאגט ר' נתן, ס'איז דא נאך א סארט זאך וואס די יצר הרע קומט שלאגן א מענטש, נאך א, נאך א וועיוו, ווייל. וואס זעט אויס ווי א מלאך מזיק, אז מען דארף זיין צובראכן, מען דארף זיין צובראכן, מען דארף וויסן אז עס איז גארנישט. וועגן דעם וועט איר זען אז א בחור וועט אויסלאזן א טאג פון לייגן תפילין, פארוואס לייגט ער נישט קיין תפילין? כ'האב גארנישט. ער האט אויסגעלאזט מנחה היינט. פארוואס האט ער קיין מנחה היינט? אבער איך האב גארנישט, איך האב גארנישט, וואס דארף איך דאווענען מנחה? און פארוואס האט ער געטאטשט זיין טעלעפאן שבת? ווייל איך האב שוין מספיק געטאטשט היינט. בקיצור, ער האט זיך געמאכט אזא פרומע יצר הרע, שלאגט אים אז ער שווימט א שיפל אויפן וואסער יאסל, און עס קומט א וועיוו, א מלאך מזיק, ער וויל עס נאר איבערדרייען. זאגט דער רבי, עס איז נאר דא איין עצה, יום טוב שבועות, מען גייט ארויס מיט דעם שטעקן, דער רבי זאגט דעם תורה שטעקן מיט עקעשע עקער. גיי נעמען א גמרא, איך גיי נעמען א משניות, איך גיי לערנען, איך גיי זאגן גמרא, זאגן משניות, שוין, וועל איך וויסן. נאכאמאל, איינמאל א טאג וועל איך זיך מתבודד זיין, וועל איך איבערגיין מיין טאג מיט'ן אייבערשטן, וועל איך מיין לעבן מיט'ן אייבערשטן. אבער א גאנצע טאג ארומגיין טראכטן איך בין גארנישט, איך בין גארנישט, דאס איז נישט קיין ענווה.

רופט מען אן די די די די צינורות, א מענטש וויל דיר שיקן א קוויק פעי, איך האב נישט, איך האב נישט קוויק פעי, איך וויל דיר שיקן געלט אבער עס איז נישט דא ווי עס אריינצולייגן, עס איז נישט דא די וועג ווי וויאזוי שיקן, האסט א אקאונט? איך האב נישט קיין אקאונט, האסט א אדרעס? איך קען דיר עס שיקן אויף פאסט? איך האב נישט קיין אדרעס. איך ווייל די שיקן געלט פאר איז סאו קאן אמעריקע און אמעריקע איז סאו ווי גייט דער שיקן שטאק א שום וועג צו פארט נישט קיין יו פי עס עמעזאן צו געשטעלט אין די פאסט צו גאר נישט דא פעדעקס נישט דא איז די צונוירער צו די זויער הקודש מענטש בעט דעם אייבערשטן רבונו של עולם אוי ווי די מקאני קען וויין איבער צייט און פארנאס און איך אלקול און געלט פארנאס ס'דא די געלט איז דא אבער וויאזוי וויאזוי שיקט מען חזרן אדער

מוהרא"ש זאגט זייער שיין, פארוואס עסט מען, פארוואס עסט מען מילך שבועות, הא משה? פארוואס עסט מען מילכיג שבועות? ס'איז דא אסאך טעמים. אבער מוהרא"ש זאגט זייער זייער, ס'איז נישט סתם א טעם, א זאך צו לעבן מיט דעם. מען עסט מילך שבועות ווייל שבועות, דאס וואס מען האט יעצט גערעדט, מען קען נאר מקבל זיין די תורה אז מען הייבט אן פון דאס ניי, מען ווערט אזוי ווי פריש געבוירן. א קינד, א ניי געבוירן קינד קען מען נאר געבן מילך צו עסן. ווען עס קומט יום טוב שבועות וויל מען ווייזן פאר די מענטש אז דו ווילסט מקבל זיין די תורה, דארפסט פארגעסן וואס איז געווען, פארגעסן דו האסט פוגם געווען, טו תשובה, הייב אן פון דאס ניי. הייב אן עסן מילך, ביסט א קליין בעיבי, הייב יעצט אן פון אנפאנג, הייב יעצט אן דאווענען, הייב אן לייגן תפילין, הייב אן היטן דיינע אויגן, הייב אן זיין פרייליך, הייב אן רעדן שיין צו דיין טאטע מאמע, הייב אן רעדן שיין צו דיין ווייב, הייב אן רעדן שיין צו מענטשן, כ'בין א קליין קינד, כ'הייב יעצט אן פונדאסניי, מ'עסט מילך יום טוב שבועות, ס'איז דא די מילכיגע מאכלים. דאס קען מען נאר זוכה זיין אז מ'האט א צדיק מ'האט משה רבינו אליינס, גיי גלייך צום אייבערשטן וויאזוי גייסטו גלייך צום אייבערשטן, די אייבערשטער האט געגעבן א צדיק זאל זיין אינמיטן, כדי אזוי צו קענען באקומען די תורה, אן די צדיק טראכסטו דו ביסט שוין פארפאלן, אזוי די צדיק זאגט מיר נאכאמאל, זאלסט וויסן די אייבערשטער האט דיך ליב. די אייבערשטער האט דיך ליב, די אייבערשטער האט דיך ליב, פאר מיך, האב איך געטון וואס כ'האב געטון, די אייבערשטער האט מיך ליב, איך קען תשובה טון, די אייבערשטער וויל אז מען טאר נישט טון קיין עבירות, זאגט אז מ'האט געטון עבירה קען מען תשובה טון, וואס איז תשובה? זאג פארן אייבערשטן זיי מיך מוחל.

נאכאמאל, יא נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, מיינט מען עפעס אזוי, ס'איז א געים, ס'דא א געים טשעקערס, א געים וואס הייסט תשובה, יעדן טאג זיי מיר מוחל און נאכדעם טו איך וואס איך וויל, זיי מיר מוחל נאכדעם קוק איך ווייטער מיין מאווי און זיי מיר מוחל, ס'איז נישט קיין געים, ס'איז איך וויל טאקע תשובה טון, וואס זאל איך טון אז איך פאל אראפ, דער יצר הרע שפילט א געים, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין גוט, זאג עס פארן אייבערשטן. וואס זאל איך טון אז יעדן טאג פאל איך נאכאמאל? נו וואס זאל איך יעצט טון? זאל איך מער נישט זאל איך מער נישט זאגן אז איך וויל זיין גוט ווייל ס'שטימט נישט? זאל דער יצר הרע זיך זוכן א צווייטן וועם אראפווארפן. זאל ער טראכטן אז ס'שטימט נישט ווייל דער מענטש זאגט יעדן טאג אז ער וויל זיין גוט. איך? איך וויל דאך זיין גוט!

ווייל קען זיין דא אין קרית יואל איז דא אפילו א גאס וואס הייסט נאכדעם, דא גייט דאך אלץ גאסן אויף די נעמען פון פון פון נישט דא נאך ניין? א רבי א גרויסע רבי האט געשריבן א צעטל פאר זיינע חסידים אז ווער ס'קען שלעכטס טון פאר ר' נתן אדער פאר זיינע מענטשן געט ער אוועק א חלק פון זיין עולם הבא, ווער ס'קען צונעמען א פרנסה פון א ברסלב'ע חסיד און ווער ס'קען. זענען זיי געקומען זאגן פאר ר' נתן אז זיי האבן א כח אין די רעגירונג, זיי קענען אוועקשיקן די אלע מתנגדים קיין סיביר, און ער וויל נישט, עס קען אויס זיין א פחד, האט ר' נתן געזאגט, איך וויל נישט זיין קיין רודף, איך וויל נישט קיינמאל נישט, איך וויל נישט זיין קיין רודף. דער רבי האט אונז געלערנט ענדערש צו זיין א נרדף, דאס איז מען זוכה אז מען לערנט תורה, מען לערנט תורה לשמה, ווייל דאס אז מענטשן לערנען תורה און איינער האט געטראפן א מדרש פליאה.

אדער זיי זאגן דער לערנט דאך תורה דער לערנט דאך תורה דער רודפ'ט אים דער רודפ'ט אים און דער שרייבט אויף אים און דער שרייבט אויף אים און דער זאגט און דער עולם האב האט די דור אויב דאס נעמט דאך דער מענטש לערנט תורה פארן אייבערשטן רודפ'ן א צווייטן איד מ'נעמט א גמרא א משנה און מ'זיצט פאר זיך און מ'לערנט איך רודפ'ן א צווייטן איד פארקערט דאס קלאפט אראפ דעם דעם מלאך המזיק אז איך זאל קענען זאל בלייבן ס'איז דא א באשעפער, און ער איז דער בעל הבית, און ער ער וועט זיך פארנעמען מיט די אלע מענטשן, און קומען יבוא בעל הכרם, ויכלה קוציו, אבער איך, איך טשעפע נישט קיינעם, איך האב נישט קיינעם, די אייבערשטער העלפט, מ'איז זוכה, מ'האט חתונה, מ'שטעלט אויף א שטוב, מיט קינדער דארף מען וויסן, א טאטע אינדערהיים, מ'רעדט נישט פון אנדערע מענטשן, אז מ'רעדט פון אנדערע מענטשן, די קינדער ווערן צומישט, ווייל ביים טאטן אינדערהיים הערט מען אז מ'מאכט חוזק פון אים, אין חדר הערט ער מ'מאכט חוזק פון אים, ביז די קינדער מאכן אפ, זיי זאגן נישט גארנישט פארן טאטן, מאכן אפ שטילערהייט, ער איז גארנישט און ער איז א גארנישט און ער איז א גארנישט, און זיי וואקסן אויף הפקר, הפקר. מ'כאפט זיך נישט, מ'האט יונגע קינדער, זיצט ביים שבת טיש, וואס רעדסטו ביים שבת טיש?

ס'איז דא וואס צו רעדן, דארף נישט חוזק מאכן פון דעם רב און פון דעם רב און דעם, מ'זאל זייער אכטונג געבן, מ'טאר נישט רעדן אין שטוב, וועסטו קוקן אויף א שטוב וואס קינדער קומען ארויס אזעלכע איידעלע ערליכע קינדער, די עלטערן דארט האבן נישט גערעדט, האבן נישט גערעדט אויף דעם אויף יענעם, אנדערע פלעצער ווי עס איז חוזק געמאכט אויף דעם אויף יענעם, ס'איז דאך געווען די מעשה מיט ר' נתנ'ס שווער. ער האט אפגעמאכט נישט ר' מעכעלע זלאטשובער און נישט ר' פנחס קאריצער ווייל ער האט געהערט אז מען רעדט אויף אים און אויף אים און מען רעדט מען רעדט דער רעדט אויף דעם מען רעדט אויף דעם א מלמד דארף זייער אכטונג געבן אין חדר איז נישט דא קיין רעדן עס איז נאר דא רעדן איז נאר דא גילוי אלוקות מען רעדט פונעם אייבערשטן מען רעדט מעשיות פון תפילה מען בויט אויף די קינדער א מחיה דא א לעכטיגע חדר דא אין קרית יואל. איינע פון די גרויסע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז עס איז געקומען קאראנע. ווען נישט קאראנע ווייס איך נישט וואס וואלט געווען דער ח א נס. קאראנע האט געעפנט די חדר אזוי. כ'ווייס נישט ס'איז אלעס געווען פארמאכט און מ'האט געקענט עפענען אזוי. יא א נס ארויסגעקומען פון קאראנע. יעצט איז מלמדים דא, מ'רעדט פונעם אייבערשטן, מ'רעדט נאך אמאל צו קינדער פונעם אייבערשטן, נאכאמאל פונעם אייבערשטן. נאר אז מלמדים דארפן גוט עסן. זיי האלטן אן א שיעור היינט אין ווילימסבורג פאר די מלמדים, קען מען עס הערן אויפן טעלעפאן, די מלמדים דארפן גוט עסן און גוט שלאפן, האט ער דערציילט א מעשה וואס איך האב געהערט נישט זייער לאנג צוריק, א איד א מלמד האט דערציילט פאר זיין חבר, יעדע ערב ראש חודש פירט מען זיך ביי זיי אין די קהילה מען פאסט, זיי האבן זיך פארגענומען א מלמד, אויך געווארן א מלמד. קען די מעשה. נאכנישט געהערט ביי די שיעורים. יעדע ערב ראש חודש פאסט ער. איר ווייסט אזא זאך אז ס'איז דא מענטשן פאסטן ערב ראש חודש? ויהי היום ער איז געווארן א מלמד. נאך א יאר טרעפט ער זיין חבר און זאגט אים. ברוך השם די קינדער זענען זייער וואויל. אבער א אינטערעסאנטע זאך. ווי ווייסן די קינדער ווען ראש חודש איז? יעדע ערב ראש חודש טרינקען זיי אים ארויס דאס בלוט, א גאנצע חודש איז פיין, ערב ראש חודש, קליינע קינדער זאלן דאס וויסן? און ער האט עס נישט געקענט צוזאמשטעלן דער מלמד, דער חבר זאגט אים דו ווייסט דו האסט מיר געזאגט יארן צוריק אז דו פאסט ערב ראש חודש? איך פרעג פארוואס נישט איינס מיטן צווייטן. אים איז געווען גרינגער צו פארשטיין אז די קינדער שמועסן זיך אפ ערב ראש חודש, גייט מען אים נישט פאלגן. א מענטש עסט נישט, יעדע זאך איז אים שווער, גלייך ווערט ער נערוועז, הייבט ער אן שרייען, די קינד הערט אז מען שרייט, שרייען זיי, אה, אה, הייבן זיי אן צו שרייען, א מלמד עסט גוט, און א מלמד שלאפט גוט, נישטא קיין, נישטא קיין שמחות, אפשר אויך ענדיגן די שיעור, די מלמדים זאלן קענען גיין שלאפן. מען קומט אין חדר מיט די קינדער, מען רעדט צו זיי אמונה, נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, אזוי סאך מאל וויפיל ער הערט אינדערהיים געלט, געלט, געלט, אזוי סאך מאל זאגט מען אין חדר אמונה, אמונה, אמונה, אייבישטער, אייבישטער, אייבישטער, ער גייט אהיים און הערט געלט, געלט, געלט, אין חדר נאכאמאל, אייבישטער, אייבישטער, אייבישטער, גייט צוריק אהיים, ער הערט עס נישט.

אוי אוי אוי זיין פרנסה מיין פרנסה געבער איז געשטארבן ס'איז געקומען א איד וויינען צו די הייליגע חפץ חיים אז זיין פרנסה געבער איז געשטארבן ער האט געהאט א קי פלעגט מעלקען מילך פלעגט פארקויפן מילך ער קומט איין טאג צופרי אריין אין שטאל די קי איז געשטארבן מיין פרנסה געבער איז געשטארבן

עבודה זרה. תורה, תפילה, תורה, תפילה זאל איך שוין רעדן, כ'האב נאך וואס צו געבן איינער. איך זאל רעדן, סיקער. סיקער, ווען איך מ'לעק וואלט געבן א שיעור, זי אויך מענטש פרעגן מיט זיך, מ'מעג טרינקען א קאווע פארן דאווענען, מ'טאר נישט טרינקען א קאווע פארן דאווענען, קוק, דער רבי האט געזאגט, כ'האב קיינמאל נישט געטרינקען אפילו קיין וואסער פארן דאווענען. אבער מאך נישט פון עיקר טפל און פון טפל עיקר. ווער האט דיר געזאגט אז די שיחה איז טפל, און שיחה עיין וו איז עיקר. ווער? ווער האט געזאגט אז די. וואס ווייל דער היינט האט געטראפן איינע פון די גרויסע משפיעים אין ברסלב. שיחות הר"ן סימן ב'. איבערגעבן דעם טאג פארן אייבערשטן, א שיחה פון רבי'ן, מאכט מיר א גאנצע עסק, טרינקען פארן דאווענען, דאס איז ברסלב'ע חסידות, הערסט? עפעס. יעצט אנגעפאנגען קריגן אויף מוהרא"ש. נעם שיחות הר"ן סימן ב', דער רבי האט זיך געפלעגט זיך איבער געבן יעדן צופרי, מאך פון דעם א גאנצע עסק, א שיחה פון רבי'ן, וואס וואס וואס וואס וואס מה כל הרעש, אבער טרינקען פארן דאווענען דאס איז ברסלב'ע חסידות, ער עיקר טפל טפל עיקר, וועסט דאווענען ותיקין וועסט דאווענען ותיקין, וועסט דאווענען שפעטער וועסט דאווענען שפעטער, עיקר איז מ'זאל זען לערנען און דאווענען און היט די צייט און זיי פרייליך. און מאך פרייליך אנדערע. און אז דו רעדסט דא שלש סעודות און אז דו רעדסט דא פאר א פייגעלע, וועסטו וויסן מענטשן קומען אין בית מדרש ווילן הערן א גוט ווארט. זיי ווילן נאכאמאל, די בחורים וואס כאפן זיך ארויס פון ישיבה, זיי ווילן הערן נאר די אייבערשטער האט זיי ליב, גארנישט מער. ווייל ער גייט צוריק אין ישיבה די גאנצע צייט, דאס איז די אייבערשטער האט דיך ליב, ליב. ס'איז א נייע שפראך היינט געווארן. איך האב ליב די אייבערשטער און די אייבערשטער האט מיך ליב. ס'איז א נייע שפראך. די אייבערשטער זאל זיצן און עס ברענען און פלאקערן אין גיהנום, באלד וועסטו זען ווי עס קומט אים אראפ די בארד, באלד וועסטו זען עס קומט אים אראפ פאות, באלד וועט ער גיין זוכן זיין תפילין, אלס ווען עס וועט ברענען און פלאקערן אין גיהנום, יא, גיהנום! אייבערשטער האט מיך ליב, וועסטו זאגן שלש סעודות. ס'דארף יעצט קומען בחורים פון ישיבה דא. נאכאמאל זאגן, די אייבערשטער האט מיך, די אייבערשטער האט דיך ליב. גיב א דריי דיין פאה, די אייבערשטער האט דיך ליב. שטייט אין ליקוטי מוהר"ן. גיב א קוש די מזוזה, די אייבערשטער האט דיך ליב. זאג א קאפיטל תהלים, די אייבערשטער האט דיך ליב.